שלום וברכה צו גוט געלט נומבער זיבן מיטן מומחה אין אינוועסטמענטס אין די סטאק מארקעט וואס איז שוין לאנג באקאנט מיט זיינע טשעלענדזשעס אויף פעסיוו אינקאם און אנדערע זאכן ר' חיים עקשטיין. א גוטן ר' חיים. א גוט יאר הרב פנחס. נאכאמאל שכוח ר' חיים פארן אראפגעבן פון צייט פאר פון אייער צייט, ס'איז נישט געווען אין פלאן אז דאס זאל ווערן א סעריע אבער ברוך השם איך בין מאר דען העפי אז ס'פארציט זיך ווייטער.
קוק הער, זיבן, זיבן איז א הייליגע נאמבער, יא? סאו אונז האלט מען שוין ביי זיבן. אונז האלט מען שוין ביי זיבן ברוך השם. סאו, ס'קומען אריין קאשעס, מען האט מיר געפארווערדט קאשעס וואס מענטשן שיקן אריין צו די קאנטעקט אינפארמעישן וואס דו האסט געגעבן, ס'איז דא א פאון נומבער פאר דעם און אויך א אימעיל אדרעס, וועמיר זאגן ביים סוף, און כ'מיין אויך, אזוי האב איך פארשטאנען פון דיר, אז די סטראקטשער פון די פראגרעם וועט זיין אז וועסט קודם מסביר זיין עפעס א קאנצעפט, א אידעע וואס האט שייכות מיט אינוועסטמענט, מיט די סטאק מארקעט, און צום סוף וועט מען אדרעסן אפאר שאלות וואס זענען אריינגעקומען.
כ'מיין אז ווילאנג דו ביסט נישט קלאר מיט הונדערט פראצענט אלעס וואס מען רעדט, יא.
האסט נאך קוועשאנס זאל מען אונז גיין אויף דעם מהלך, איינמאל וועסט זאגן חיים איך ווייס שוין אלעס, קען מען אנגיין מיט קוועשאנס און ענסערס נאר און פערטיג. אקעי, סאו איך גיי בעסער אנפאנגן יעצט מיט א קשיא וועגן איין נקודה וואס איז מיר אליינס שווער געווען, איז, לאמיך זאגן וואס מיין, לאמיך זאגן וואס יענעמ'ס שאלה איז, און לאמיך דיר זאגן וואס מיין שאלה, וועלכע חלק פון יענעמ'ס שאלה וואלט איך געוואלט פארשטיין, און וועמיר צוקומען, יא איך האף אז מ'וועט צוקומען צום סוף, איז יענעמ'ס שאלה איז אז ער אינוועסט אין מיוטשעל פאנדס, און זיין שאלה איז צו דיין קורס, די קורס וואס דו געסט חיים, א סעריע עקשעלי פון קורסעס מיין איך, ניין? ס'איז בעיקר געפאוקוסט אויף מענטשן וואס זיי האבן געלט אדער זענען אינטערעסירט צו האבן געלט אין די סטאקס אדער אפשענס מארקעט און זיי ווילן אדער רעדוסן זייער ריסק, אדער צולייגן נאך פוינטס צו זייער פארטפאליאו.
סאו זיין שאלה איז צו עימיצער ווי ער וואס אינוועסט אין מיוטשעל פאנד צו זיין קורס איז געמאכט צו דיין קורס איז געמאכט פאר אים אויכעט.
עקטשעלי כ'וועל דיר זאגן כ'האב געזען די שאלה, די שאלה איז צו די קורס איז געמאכט געווארן פאר סימפל מענטשן אויך, אדער ס'איז נאר געמאכט געווארן פאר סאפיסטיקעיטעד ביזנעס פיפל.
אקעי כ' wow כ'האף אז ס'איז אויך געמאכט פאר סימפל מענטשן ווייל אנדערש דעמאלטס האב איך נישט וואס צו זוכן דארטן.
קוק קוק, ס'איז געמאכט געווארן נאר פאר סימפל מענטשן. נאר פאר סימפל מענטשן?
נאר פאר סימפל מענטשן. די סאפיסטיקעיטעד ביזנעס פיפל גיי איך פאר קורסעס.
אקעי. אקעי חיים, וועמיר צוריק קומען צו שאלות, יא? לאמיר אנפאנגען קודם מיטן סדר הדברים, וואס מיינט מיוטשעל פאנדס?
מיוטשעל פאנדס אין קורצן איז א פאנד, אזוי ווי א ענטיטי, א קארפארעישאן, א פלאץ וואס ס'אוינט אסאך מיני סטאקס. יעדע מיוטשעל פאנד האט א אנדערע אבדזשעקטיוו, אבדזשעקטיוו מיינט גאול, א אנדערע ציל. ס'איז דא מיוטשעל פאנדס וואס זיי זענען מער פאוקעסד אויף זיין סעיף, ס'איז דא מיוטשעל פאנדס וואס זענען מער פאוקעסד אויף צו נעמען די עדווענטעדזש פון אפארטוניטיס, פון גראוט אפארטוניטיס, ס'איז דא דיפרענט מיני מיוטשעל פאנדס, אבער בעיסיקלי ווען איינער אינוועסט אין מיוטשעל פאנדס איז אזוי ווי ער אינוועסט אין א בעסקעט פון אסאך סטאקס.
אהא. סאו ס'הייסט א מענטש, יעדע אינדיווידזשועל סטאק פון א אינדיווידזשועל קאמפאני קומט זיך מיט זיינע זאכן מיט זיינע אייגנשאפטן, איז א מיוטשעל פאנדס איז א קויש, יא, א בעסקעט. אנשטאטס איך זאל גיין דיסיידן איך וויל האבן אזויפיל שעירס פון מייקראסאפט, אזויפיל שעירס פון עפל, אזויפיל שעירס פון גוגל וכו' וכו', און מיט די ווייניג געלט וואס איך האב, סיי ס'איז מיר שווער צו קענען אויסשטעלן א עכט א צושפרייטע פארטפאליאו, און סיי. פארטפאליאו כאילו לאמיר זאגן מיינט א ווי א קובץ, א ילקוט. יא יא יא, און כ'וועל דיר געבן א משל אויף פארטפאליאו, אין דיין קאמפיוטער מסתם ליגט אלע באשרייבונגען וואס דו האסט, און אלע שיעורים וואס דו האסט,

ווען איך לייג אריין געלט אין די מיוטשעל פאנד איז יעדע מיוטשעל פאנד האט א מענעדזשער וואס דער מענעדזשער לויט וואס די ציל פון דעם מיוטשעל פאנד איז לויט דעם אינוועסט ער געלט אין די אין די סטאקס וואס ער דארף קויפן כדי צו צוקומען צו די ציל. סאו לאמיר זאגן איך מיין איך נעם א משל אז עס דא די ציל פון דעם מיוטשעל פאנד איז אז די אינוועסטמענט שבו מען אינוועסט אין זיכערע פלעצער עס קען זיין טאקע אז ס'קומט נישט מיט קיין גרויסע רווחים אבער ס'איז סאליד, ס'איז ראק סאליד, ס'איז סעקיור.
בכלל לא.
בכלל לא?
בכלל לא.
אקעי.
מיוטשעל פאנדס אינוועסט, יעדע מיוטשעל פאנד אינוועסט אין א אנדערע סיסטעם. ס'איז דא מיוטשעל פאנדס וואס זענען מער פארזיכערטע פלעצער ווי למשל באנדס וכדומה, אבער אין דזשענערל מיוטשעל פאנדס מיינט נישט גארנישט אז וועגן ס'איז א מיוטשעל פאנד איז עס מער אדער ווייניגער פארזיכערט. יא, מיין שאלה איז געווען, מיין שאלה איז געווען צו ווען דו זאגסט אז יעדע מיוטשעל פאנד האט א אנדערע ציל, און טוט עפעס אנדערש, צו למשל, צו ס'איז דא מיוטשעל פאנדס וואס מאכן אפ אז איך גיי אינוועסטן נאר אין סטאקס וואס זענען סעיף און סעקיור און סטעיבל,

אז מענטשן וואס זיי פארשטייען נישט פונקטליך וויאזוי זאכן ארבעטן קענען האבן א אנדערסטענדינג פון אונזער שמועס, אז אונז האבן מיר געזאגט אויף עפעס אז ס'איז סעיף סטעיבל סעקיור, און ער זאל שוין מיינען אז יא, ס'איז ער האט זיך געטראפן די וועג צו זיין סעיף סטעיבל סעקיור.
אקעי, בסך הכל וואס איך טריי צו פארשטיין איז, ווען דו זאגסט אז א יעדע מיוטשעל פאנד האט א אנדערע ציל, וואס דו מיינסט דערמיט, וואס דו מיינסט מיט ציל.
ס'איז דא סטאקס וואס איז מער וועליו סטאקס, און ס'איז דא סטאקס וואס איז מער גראוט סטאקס. וועליו סטאקס איז מער עסטעבלישט קאמפעניס, גראוט סטאקס איז מער קאמפעניס וואו זיי האבן אן אפערטוניטי, וואו זיי האבן א פיוטשער וואו זיי קענען נאך וואקסן זייער שטארק. ס'דא מיוטשעל פאנדס וואס זענען מער פאוקעסד אויף וועליו סטאקס, ס'דא מיוטשעל פאנדס וואס זענען מער פאוקעסד אויף גראוט סטאקס, ס'דא מיוטשעל פאנדס וואס זענען מער פאוקעסד אויף איי פי אוי'ס.

סאו ס'איז דא דיפרענט מיוטשל פאנדס, און א מענטש קען אויך דיוויידן אין פאנדס, איך קען אפמאכן איך וויל לייגן אביסל אין אזא פאנד און אביסל אין אזא פאנד. אהא.
איז פארוואס, האסט עס פריער דערמאנט, פארוואס זאל א מענטש ענדערש קויפן אינוועסטן אין מיוטשל פאנדס ווי גראד אין סטאקס אליינס? סאו ס'איז דא אפאר סיבות פאר דעם, איין סיבה איז ווייל ער קען זיך נישט אויס, ער האט נישט קיין אהנונג וואס צו טון, און ער גיט עס פאר א מענעדזשער, די מענעדזשער זאל קעיר נעמען פון עס און א גוטן טאג, און נאך א סיבה איז דא, ווייל זייער אסאך זאכן וואס מענטשן קויפן, קויפן זיי נישט ווייל זיי האבן דיסיידעט דאס צו קויפן, נאר פשוט ווייל די סעילסמאן האט זיי דאס פארקויפט.
און ס'איז דא זייער אסאך סעילס פיפל וואס זיי פארקויפן מיוטשעל פאנדס.
אקעי גוט, וועגן דעם האב איך געקויפט לאמיר זאגן אינוועסטעט אין א מיוטשעל פאנד און נישט אין א סטאק ווייל די סעילס פערסאן האט געמאכט א קעיס, פארוואס אבער איז די סעילס פערסאן אינטערעסירט אז איך זאל אינוועסטן ענדערש אין מיוטשעל פאנדס ווי אין סטאקס אדער פארקערט? יא, דו קענסט קוקן אויף אפאר, דו קענסט עס קוקן אויף אפאר וועגן, איינס פון די וועגן וועל איך דיך פרעגן עפעס אנדערש, איך האב אריינגעוואקט פאריגע וואך צו א טאיאטא דילערשיפ און ער האט מיך מסביר געווען פארוואס איך זאל קויפן א טאיאטא, און איך ווייס אז אז אז אינפיניטי איז אויך זייער גוט, און כ'האב מיך געוואונדערט פארוואס הייסט ער מיך נישט קויפן קיין אינפיניטי, ביז כ'האב געכאפט ווייל ער איז א טאיאטא סעילס פערסאן, אקעי? דאס איז איין וועג צו קוקן אויף עס, אז ער פארקויפט די מיוטשעל פאנד, אקעי? און פערטיג. ס'דא, אונז קען מען דא אריינגיין אין זייער אסאך עיריעס, איינס פון די זאכן וואס איז וויכטיג צו וויסן איז, אז זייער אסאך סעילס פיפל אין די פיינענשעל סערוויסעס אינדוסטרי, זענען געבונדן ביי זייערע לייסענסעס און ביי די קאמפאניס פאר וועם זיי ארבעטן וואס זיי מעגן פארקויפן און וואס זיי טארן נישט פארקויפן. איז איז דא נאך א סיבה וואס ס'קען זיין פארוואס ער זאל דיך עס פארקויפן? ווייל דו מעגסט נאר דאס פארקויפן און נישט עפעס אנדערש. אויב פארקויפסטו עפעס אנדערש קענסטו פארלירן דיין לייסענס.
אהא, און געלט וויל ער מאכן. און געלט וויל ער מאכן, איז דאס די, דאס קען זיין נאך א סיבה, אז אסאך מאל אפילו אויב דו מעגסט פארקויפן עפעס אנדערש, גייסטו נישט באקומען באצאלט פארן עס פארקויפן. דא גייסטו יא באקומען באצאלט פארן עס קויפן. אפילו ווען איך מעג, אהא. איך גיי נישט אריין צו ס'איז גוט אדער נישט גוט, נאר כ'גיי אריין ס'איז זייער וויכטיג ווען א מענטש טוט אזעלכע וויכטיגע דעסיזשענס ווי אינוועסטן זיין געלט, ווייס אלע קארדס אויפן טיש, ווער ס'שפילט וועלכע ראלע און וואסערע אינטערעסע יעדער איינער האט דא. איך פארשטיי זייער קלאר, אבער האב איך נאך א שאלה, סאו די סעילס פערסאן, ווי איך האב פארשטאנען פון די יעצטיגע תשובה, מאכט געלט. איך גלייב אז דער מענעדזשער, האסט דערמאנט פריער אז יעדע מיוטשעל פאנד האט א מענעדזשער וואס מאכט די החלטות, איך גלייב אז ער טוט עס אויך נישט לשם מצוה, ווי מאכן זיי געלט? סאו מיוטשעל פאנדס קומט מיט א סעילס פי, וואס עניוועיר ס'ראנט אסאך מאל אן די לאו ענד וואס איך האב געזען די לאועסט איז א האלבע פראצענט, און די הייעסט קען עס זיין אפ טו דריי ענד א האלף פאר פערצענט אויך. פון די פראפיט? נישט פון די פראפיט, פון די פארטפאליאו. סאו למשל אז דו האסט הונדערט טויזנט דאלער אריינגעלייגט, לאמיר זאגן פאר סימפליסיטי צו סתם האלטן עס גרינג, לאמיר זאגן אז דו האסט הונדערט טויזנט דאלער אלע יארן דארט, איז די העכסטע וואס נארמאל וואס איך האב געזען לאמיר זאגן פֿיר פראצענט מיינט עס א פֿיר טויזנט דאלער צאלסטו א יאר פון דיין קרן?
פון דיין פארטפאליאו, מארגן וואקסט עס צו צוויי הונדערט טויזנט דאלער צאלסטו פֿיר פראצענט פון צוויי הונדערט טויזנט דאלער, ס'איז צאלן אַכט טויזנט דאלער, און דאס צאלסטו יעדע יאר, און אז דו נעגאושיעטסט אדער אז מען האט א גרעסערע אקאונט אסאך מאל קען עס אראפגיין, אזוי ווי איך האב געזאגט די נידריגסטע וואס איך האב אמאל געזען איז א האלבע פראצענט צו א דריי פערטל פראצענט איז די נידריגסטע נאמבערס, וואס ס'מאכט, קיינער קען דאס נישט האבן, און פון די געלט געווענליך, ס'איז דא איינגעטיילט אין דיפרענט מינע קאודס, אקעי, כ'גיי נישט אריינגיין אין די דיטעילס וואס ס'מיינט די קאוד און יענע קאוד, אבער א טאטעל קענסטו זיך אמאל, קענסטו זיך דערזען ביפאר יו נאו איט מיט א ריזיגע ריזיגע פי וואס ס'גייט אראפ, און דאס איז געמאכט געווארן. פארן מענעדזשער צו שבת מאכן און פארן און פארן סעילס פערסאן צו פסח מאכן. סאו אקעי, סאו די מענעדזשער פון די מיוטשעל פאנד באקומט א פערצענט פון א האלב פערצענט צו דריי פערצענט צו פיר פערצענט פון די גאנצע געלט וואס ליגט אין די מיוטשעל פאנד? יא. אקעי, זייער קלאר. סאו אין תמצית איז א מיוטשעל פאנד א פול.

אה. ווייל יעדע ווארט וואס איך רעד אין די סאבדזשעקט מוז ווערן אפראווד פון העכערע פענסטערס וואס זיי ציטערן פון ווער לאוסוטס פון נאך העכערע פענסטערס און אזוי גייט עס אלל די וועי אלל די וועי ביז פרעזידענט ביידען אקעי דזשאסט קידינג באט דו פארשטייסט ס'איז מוראדיג צוגעבינדן וואס מען מעג רעדן ווען איך האב אפגעמאכט אז מיין דזשאב גייט זיין צו עדיוקעיטן מענטשן אין די נושא האב איך אויפגעגעבן אלע מיינע לייסענסעס וואס ס'בינדט מיך צו פון קענען דאס טון, און ביליוו מי איך האב שווער געארבעט פאר דעם ס'איז מיר געווען זייער שווער עס אויפצוגעבן, באט איך האב עס אויפגעגעבן און איך האב נישט קיין חרטה קיין איין מינוט פאר עס.
כ'ווייס נישט, כ'האב געוואלט זאגן אשריך אבער אשריי נישט זיכער. אקעי, סאו מיוטשעל פאנד יא איז אזא צוזאמשטעל פון אסאך סטאקס וואס עימיצער א מומחה, אין די קעיס צופעליג נישט חיים עקשטיין, שטעלט צוזאם און מענטשן קענען אין דעם אינוועסטן אנשטאט'ס דארפן אליינס מאכן דעסיזשענס וועלכע סטאקס צו קויפן, גייט ער צו עימיצן וואס האט שוין געמאכט די דעסיזשענס פאר אים, און האפנטליך מאכט ער געלט. אקעי חיים, איך ווייס אז אונז דארף מיר אריבערגיין צו די שאלות וואס עולם האט געפרעגט, אבער איך האב נאך איין שאלה אויף דעם, אז די אז די מענעדזשער פון די מיוטשעל פאנד מאכט. ער קען מאכן אזויפיל ווי פֿיר פראצענט, יא? איז דאך פשט אז ווען איך מאך צען פראצענט ריווח אויף מיין אינוועסטמענט אין א מיוטשעל פאנד גייט א געוויסע חלק אראפ פארן מענעדזשער, יא? דאס הייסט מיין ריווח איז היפש מוגבל. יא, ס'גייט אראפ די ריווח מיט וואטעווער די פי'ס זענען, און ס'נאך אסאך מער פון דעם, ווייל אויב דו פארשטייסט אביסל וויאזוי אינטרעסט ארבעט, קאמפאונד אינטרעסט, אז ס'גייט אינטרעסט אויף די אינטרעסט אויך יעדע יאר, ס'הייסט אז טאמער האב איך געמאכט לאמיר זאגן כ'האב אריינגעלייגט הונדערט דאלער און ס'איז געוואקסן מיט פינף פראצענט און ס'איז הונדערט פֿינף דאלער, סאו קומענדיגע יאר ווען ס'וואקסט מיט פינף פראצענט וואקסט עס מיט פינף פראצענט אויף הונדערט פֿינף דאלער נישט אויף הונדערט.
קארעקט, סאו ס'איז א שטארקע קאט וואס ס'גייט אראפ פון די פון די פארטפאליאו פון די מיוטשעל פאנד, ווען זאכן גייען גוט און ס'גייט אראפ און ס'האט זיך געמאכט ווייניגער רווח איז איין זאך, די די די ציפעדיגע פארט איז אז ס'גייט אראפ אפילו ווען זאכן גייט נישט גוט אויך.
יא, אז עס מיינט אז אפילו ווען איך האב דערלייגט געלט אויף מיין קרן באקומט נאך אלץ יענע זיינע פיר פראצענט, און וואס טוט מען, איר זענט דאך א קלוגע איד געבט אונז אן עצה, און זענט דאך דארט געווען שוין.
איך בין דארט געווען און איך זעה כסדר וואס מענטשן טוען, סאו עס איז זייער וויכטיג צו פארשטיין אז אמאל פלעגט דאס זיין די איינציגסטע אפשען צו טוען, היינט צוטאגס איז דא אפאר אנדערע אפשענס אויך וואס ס'קען זיין סאך סאך גרינגער און סאך מער קאסט עפעקטיוו, און. לאמיר קודם פארשטיין אין מיוטשעל פאנדס וויאזוי ס'ארבעט טעקניקלי היינט צוטאגס, באמת גערעדט צווישן אונז גערעדט, רוב עדווייזערס טוען נישט גארנישט. זיי סך הכל וואס זיי טוען איז זיי באקומען באצאלט פאר איין זאך, זיי באקומען באצאלט פאר דיך געבן טערעפי.
טערעפי?
יא. ווען די מארקעט פאלט און דו ווערסט פארלוירן אינגאנצן, דו שרייסט אוי איך ציטער, די וועלט גייט אונטער, איך וויל ארויסנעמען מיין געלט, קומט ער ער זאגט ער ס'איז שוין אמאל אראפגעגאנגען, ס'גייט נאך צוריק ארויפגיין, האלט דיך איין, ווער נישט ווילד, נעם נישט ארויס די געלט, און ווען די מארקעט גייט ארויף און דו קומסט שרייען אוי איך בין אזוי עקסייטעט איך גיי אריינפאקן מיין גאנצע פארמעגן, אויב טוט ער זיין דזשאב וועט ער דיר זאגן ניין דו האב אויך ריעל עסטעיט אדער האב אויך עפעס אנדערש באלאנס דיך, דאס איז בעסיקלי די דזשאב פון די די פיינענשעל עדווייזער וואס ער וואס ער זאגט דיך ווי אריינצולייגן די געלט, איך רעד נישט די דזשאב פון די מענעדזשער, די דזשאב פון די מענעדזשער איז צו פיקן די ריכטיגע סטאקס, אבער באמת וויאזוי ס'ארבעט היינט, היינט ארבעט אלעס דורך מאדעלס, מאדעלס מיינט בעסיקלי מ'נעמט א סעמפל, מ'נעמט דיך און מ'בעט דיך א, מ'פרעגט דיך א ליסט פון קוועשאנס, לאמיר זאגן מ'פרעגט דיך צען קוועשאנס, לאמיר דיך פרעגן ר' איד, אויב די מארקעט וואלט געווען געטראסקעט מיט צען פראצענט וואלסטו געפילט אז ס'איז עק וועלט און דו מוזט ארויסנעמען דיין געלט, אדער נאר ביי צוואנציג פראצענט וואלסטו אזוי געפילט? און דו ענטפערסט דיין דיין ענטפער פאר דעם. לאמיך דיך פרעגן, טאמער דו זעסט אז אין איין טאג איז די מארקעט ארויף מיט אזויפיל און דיין פארטפאליאו איז אראפ מיט אזויפיל, וויאזוי וואלסטו גע'עקט דעמאלטס? און בעיסד אויף דעם קומט מען אויף מיט א געוויסע פארטפאליאו וואס דאס ווערט אנגערופן א סוטעביליטי קוועשטענער, וואס דאס איז סוטעבל פאר דיר, דאס איז א זאך וואס ס'גייט שטימען מיט די פערסאנאליטי וואס ס'אינוועסט די געלט אין די פלאץ.
אקעי.
סאו. העווינג סעד דעט, איז דא צוויי אלטערנאטיווס וואס מען קען גיין מיט די זעלבע מהלך און ס'זאל קאסטן סאך סאך ביליגער, איינס פון דעם ווערט אנגערופן ראובאו אדווייזער, ראובאו אדווייזער איז זייער אסאך קאמפאניס וואס האבן היינט, מען דארף נישט האבן קיין בראוקער פאר דעם, קענסט ארויף גיין צו פיידעליטי אדער צו צו שוואב, ס'איז דא געוויסע בראוקערידזשעס וואס האבן עס, בעטערמענט, כ'האב דזשאסט גענעימט אפאר, באט קענסט אריינלייגן, קענסט זוכן ראובאו אדווייזער. און און און געווענליך אין די פלעצער גייסטו אויף די זעלבע סיסטעם און דיין געלט ווערט פונקט אזוי צוטיילט אין די מאדעלס וואס די מיוטשעל פאנדס טוען, און ס'קאסט א פרעקשאן פון די פרייז.
Wow.
כמעט, קענסט אנקומען אסאך מאל צו א פערטל ביז א האלבע פראצענט אפילו אויף א קליינע פארטפאליאו פון אפאר טויזענט דאלער. דאס איז איין מהלך וואס איז א אלטערנאטיוו צו מיוטשעל פאנדס, וואס אין זייער אסאך קעיסעס מאכט עס סאך מער סענס. די צווייטע מהלך איז א זאך וואס ווערט אנגערופן ETFs, ETF איז די ראשי תיבות פון עקסטשעינדזש טרעידעד פאנדס, און בעיסיקלי יעדע יעדע מעידזשער אינדוסטרי האט א ETF, וואס א ETF איז, ס'איז א א א ס'טרעיד זיך פונקט ווי א סטאק, מ'קען קויפן און פארקויפן די ETF, און און די ETF בעסיקלי אוינט סטאקס פון דעם וואס וואס ער רעפרעזענט, למשל דו ווילסט אינוועסטן געלט אין עירליינס, אקעי, סאו אנשטאט דו זאלסט גיין קויפן דעלטע עירליינס סטאקס, אדער אמעריקען עירליינס סטאקס, אדער יונייטעד עירליינס סטאקס, קענסטו גיין קויפן א ETF וואס די ETF אונט שעירס פון די אלע עירליינס און ווען דו קויפסט די ETF איז פונקט ווי דו האסט געקויפט שעירס פון אסאך עירליינס.
ס'הערט זיך זייער זייער ענדליך ווי מיוטשעל פאנדס.
ס'איז זייער ענדליך צו מיוטשעל פאנדס אבער די איינציגסטע די חילוק די ריזיגע חילוק די ריזיגע צוויי חילוקים פון אי טי עפס מיט מיוטשעל פאנדס איז, מיוטשעל פאנדס קענסטו נישט אריינגיין און ארויסגיין ווען דו מאכסט אפ. אז איך מאך יעצט אפ איך וויל ליקווידעיטן מיינע מיוטשעל פאנדס, איך וויל ארויסנעמען מיינע געלט פון די מיוטשעל פאנדס, גייט מען קוקן וואס איז געווען די פרייז, פיר אזייגער, און דאס איז די פרייז וואס דו גייסט באקומען. ווען דו גייסט מיט אי טי עפס קענסטו פלעין ארויפגיין אויף די קאמפיוטער, אדער קאלן די בראוקער, אריינגיין און ארויסגיין ווען דו ווילסט. דאס איז איין חילוק. די נעקסטע חילוק איז, מיט א ETF איז עס נאך די ביליגסטע פון אלעם. סאו לאמיר זאגן אז איך וויל אינוועסטן אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, איך בין זייער קאמפארטעבל מיט די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס פון די יונייטעד סטעיטס. אנשטאטס איך זאל גיין צו עפעס א מיוטשעל פאנד און אוועקצאלן ווייס איך וויפיל געלט פאר די מיוטשעל פאנד, אדער אפילו ביי די ראבא וואס איך וועל צאלן ווייניגער אבער נאך אלץ צאלן אסאך, קום איך און איך קויף למשל די טיקער וואס ס'הייסט SPY. SPY איז די סימבאל וואס איך קען קויפן ווען איך קויף א שעיר פון SPY איז אזוי ווי איך האב געקויפט א שעיר אין די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס פון די יונייטעד סטעיטס און ס'קאסט כמעט נישט קיין געלט.
וואס מיינט? כ'האב נישט פארשטאנען, איך קויף SPY, ווער איז SPY? SPY איז א ETF וואס די ETF אוינט אלע קאמפאניס וואס זענען אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט.
אונט סטאקס אין די אלע קאמפעניס. סאו לאמיר זאגן אז די מיוטשעל פאנד וואלט ווען געקויפט סטאקס פון עפל, פון מייקראסאפט, איך גיי נישט אנהייבן אויסצורעכענען אלע פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפעניס, דאס וואלט די מיוטשעל פאנד געקויפט, און זיי וואלט געפיקט און טשוז סטאקס פון די פון די פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט. סאו בעסיקלי וואס איך טו איז, איך קויף א ETF, וואס זי אוינט אלע סטאקס פון די עס ענד פי פייוו הונדערט, און די עס ענד פי פייוו הונדערט איז די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס פון אמעריקע, איז עס די שטערקסטע וואס דו קענסט נאר זיין אין די סטאק מארקעט, ס'איז די ווייניגסטע טורבולענס און ס'איז די ווייניגסטע ראולער קאוסטער, ארויף און אראפ, און דו ווייסט אז דו האסט, דו האסט די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס פון די יונייטעד סטעיטס, און. נאך א פרעקשען פון א פרעקשען, ס'קאסט כמעט גארנישט דאס צו טון. סאו וויאזוי מאכט די ETF געלט אויב ס'נישט דא קיין מענעדזשער וואס באקומט א קאט?
די עקסטשעינדזש ווערט געראנט ביי די עקסטשעינדזש און ס'איז דא געוויסע פיס וואס ס'קומט אראפ אבער מ'רעדט נישט פון קיין בכלל נישט קיינער מענעדזשט נישט גארנישט דא ס'נישט קיין גרויס ס'איז דא, דו, די שעירס וואס ס'ליגט אין עס און ס'האלט זיך אין איין טרעידן ארויף און אראפ. אקעי, פיין, ר' חיים, א גרויסן שכח פארן געבן אפילו אביסל מער צייט ווי לכתחילה געזאגט וועסט קענען האבן פאר מיר, יישר כוח, און ווי איז די נומבער איבער צו לאזן שאלות? עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו או טרי סעווען. קענסט דארטן טעקסטן אדער שיק א אימעיל צו עסק עט חייםעקסטין דאט קאם, ס'איז עי עס קעי עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם.
און זיך אויפצושרייבן אויף די קורס, ס'נאך שייך? מ'קען זיך נאך אויפשרייבן אויף די קורס? מען שטעלט יעצט צוזאם נאך א קורס, די ערשטע קורס איז שוין האלב שוין אינמיטן, און ברוך השם ס'גייט מיט א געוואלדיגע הצלחה און ס'איז שוין מעקסד אוט דארט, אבער יא מ'קען זיך איינשרייבן פאר די אפקאמינג קורס ס'נאך דא אפאר פלעצער. ווי?
זעלבע? שיק א טעקסט אדער א אימעיל און מ'וועט דיך צוריק שיקן אינסטראקשענס וואס צו טון בעזרת השם. א גרויסן שכח ר' חיים, לוקינג פארווערד אויף